אזוי מיר אזוי מיר וויסן וויאזוי וויאזוי צו דינען דעם אייבערשטן, מען דארף אבער וויסן וועלכע סארט סיפורים צו דערציילן, סיפורים וואס קען אונז אויכעט ברענגען נאנט צום אייבערשטן. מענטשן פרעגן וואס דארף מען דעם רבי'ן? מקשין העולם. מקשין העולם, מענטשן פרעגן וואס דארף מען דעם רבי'ן? וואס וואס איז די זאך פון די רבי'ן? ס'איז דא אזוי אסאך צדיקים. די זאך פון הייליגן רבי'ן איז אז די רבי לאזט זיך אראפ צו אונז פשוטע מענטשן. צדיקים, נישט קיין השגה וואס צדיקים איז.

קומט דער רבי דער הייליגער רבי און ער האט אזא שפראך זיינע ספרים קומט אזוי אראפ צו אפילו אונז פשוטע מענטשן זאל מען אויך זוכה זיין צו קענען זיין דבוק צום אייבערשטן די הייליגע די הייליגע מגיד פון מעזריטש זענען געקומען צו אים מיט תלמידים זיי ווילן פארשטיין פשט, וואס איז פשט די חזל זאגן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? ווי קען מען, ווי קען מען אזא זאך אפילו, א מענטש זאגט שכוח אייבערשטער אויף שלעכטס אזוי ווי דו זאגסט שכוח אייבערשטער אויף גוטס, זאג, מאך א ברכה, דאנק דעם אייבערשטן אויף שלעכטס, וויאזוי, וויאזוי ארבעט עס? האט דער הייליגער מגיד זיי געזאגט, כ'האב א תלמיד, איינער פון מיינע תלמידים, ר' זישע, דעמאלטס איז נאכנישט געווען ר' זישע, א תלמיד פון די תלמידים, גייט אין בית מדרש פרעגט אים ער וועט ענק זאגן פשט ער וועט ענק זאגן וויאזוי מען קען זוכה זיין צו דעם קומען צום הייליגן רב זישע רב זישע האט געהאט א שווער לעבן רב זישע איז געווען א מורא'דיגע ארימאן און רב זישע האט געהאט א שווערע שווערע שטוב ווייל ס'איז דא צדיקים וואס די תיקוני זוהר זאגט צדיק וטוב לו צדיק ורע לו ס'דא א צדיק וואס די ווייב איז מיט אים. שעצט אים, צדיק וטוב לו, זאגט די תיקוני זוהר, הייליגער רבי שמעון, נאכדעם איז דא א א צדיק וואס די ווייב דערקיטשעט אים, דערקיטשעט אים, וואו, צדיק ורע לו, ביידע גרויסע, ביידע צדיקים, נאר א בחינה, די הייליגע רבי זישע זיין ווייב האט געהייסן גענענדל, מוהראש פלעגט פארציילן סיפורים פון איר, ווי זי האט אים דערקיטשעט, וואס רבי זישע האט געזאגט זי האט צוגעשריגן פארקערט, וואס רבי זישע האט געוואלט, ניין ער וויל נישט, און נאכדעם ווען עס האט זיך אויסגעשטעלט אז דער הייליגער רבי זושא איז געווען גערעכט האט זי געזאגט ניין איך האב אזוי געזאגט, וואס וואס איז נאר געווען איז ער געווען שולדיג זי האט אים געזידלט אין פארנט פון די תלמידים אין פארנט פון די חברים, עקסיוז מי, אנטשולדיגט, עקסיוז מי, ווייס איך מיין אזוי אמאל אין פארנט פון מענטשן שריי נישט אויף מיר, מאך צו די טיר זידל מיך אפ, שטייט אין משנה קולנית. קולנית, ווייסט וואס א קולנית איז? זי באקומט נישט קיין כתובה, זי עפנט די פענסטערס יעדער זאל הערן ווי איך זי, וואס שרייסטו? וואס שרייסטו? איינער אויב פשט? א פאר פשטים אין די גמרא, וואס שרייסטו? אלע זאלן הערן, זי האט אים געטשעפעט אין פארנט, דאס קען מען זען אסאך מאל, ווייסט א מענטש נעבעך אינמיטן א שמחה, א משפחה שמחה, ווייסט א שבע ברכות, א היימישע שמחה, מען זיצט אזוי. עקסטער מענער עקסטער פרויען קומט איינע און זידלט אן די מאן אזוי דו האסט מיר עפעס וואס צו זאגן קענסט מיר דאס זאגן פריוואט פאר וואס דארפסטו מיר עס זאגן אין פארנט פון מיינע שוועסטערס אין פארנט פון מיינע ברידערס ביסט א שלעכטע ביסט א אבי שלאפיד אין פארנט יעדער זאל הערן ווי דו שרייסט קום אין די זייט זאג מיר דו ביסט ראנג. יו העוו טו אפאלאדזשייז, כ'ווייס דו דארפסט איבערבעטן, כ'ווייס די בוק זאגט אז דו מוזט יעצט זאגן סארי אנישט קען מען נישט ווייטער לעבן אינאיינעם, די טערעפי האט געזאגט דו מוזט אפאלאדזשייזן, דו מוזט זאגן סארי, דו קענסט, זאג עס אין די זייט, איך וועל איך וועל דיר איבערבעטן, איך וועל דיר מוחל זיין, איך וועל דיר. די הייליגע רבי זושא האט געהאט אזוי, וואו זי איז געשטאנען און געצאפט דאס בלוט, און די רבי זושא זיצט אין בית מדרש, הערטס, הערטס וואס מען דארף פון דעם רעבין, הערטס וואס מען דארף פון ברסלב'ע חסידות.

אלעס פירט דער אייבערשטער, אלעס טוט דער אייבערשטער, איז דאך שוין נישט שלעכט, איז דאך שוין נישט שלעכט אז ס'קומט פונעם אייבערשטן, אז דו רייסט דיך אפ פון די אמונה, דאס איז גוט, דאס איז שלעכט, אז דער מענטש ווייסט, דער אייבערשטער מאכט מיר, יעדע זאך, ביטע, א קינד גייט צום דאקטער, ער ציטערט פונעם דאקטער, זיין חלום, זיין נייטמעיר איז די דאקטער, א דערוואקסענער מענטש, פארקערט, ער וואוינט שוין ביים דאקטער, ער קומט נאכאמאל ביים דאקטער, און נאכאמאל ביים דאקטער, און ער איז ביים דאקטער, און ווי עלטער מען ווערט קומט מען נאכאמאל צום דאקטער, און נאכאמאל, ס'איז דא אידן וואס איז דאס שוין א חלק פון זייער סדר היום, מען ווערט, מען הייבט שוין אן צו ווערן פופציג יאר, חלק פון די סדר היום, אז יעדן נאך שחרית גייט ער אהיים עסן פרישטיג, קריגט זיך אביסל מיט די ווייב, נאכדעם גייט ער צו די דאקטער. ביז דער דאקטער זעט ער קומט נישט אפאר טעג, פרעגט ער אים וואו ביסטו געווען, האט ער נישט גוט געפילט און נישט געקענט קומען, אבער אזוי קומט ער יעדן טאג אזוי זיצט ער ביים דאקטער און קומט, א קינד ציטערט פונעם דאקטער, פארוואס א דערוואקסענער מענטש ווערט נישט נערוועז פונעם דאקטער, כ'ווייס דער דאקטער וועט מיך שטעכן, דער דאקטער וועט מיר שניידן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, איך ווייס אז דאס איז פאר מיין גוטס. און ר' זושא איז אים מסביר, חייב אדם לברך על הרעה, נישט סתם זאג שקויעך, גיב דיר א פראסק זאג שקויעך, פארשטיי אז דער פאטש איז געווען א גלעט, דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן עלינו איז אמאל געווען נעבעך, איינע פון די קינדער ר' מאיר נתן אוועק, אין די לוויה האט ער געזאגט אזוי א מורא'דיגע ווארט, מען כאפט א פאטש, א מענטש זיצט אזוי איינגעבויגן כאפט אזא אזא קלאפ אין רוקן, דרייט זיך אויס אז מען זעט אז ס'איז א פריינט, אז מען זעט אז דאס איז א חבר, ס'טוט וויי, אאו, אבער ס'איז נישט די אאו, ס'איז א אאו, ס'איז געווען אביסל צו שטארק, אבער ס'איז פון א חבר, ס'איז א ליבליכע פאטש, אאו, מסתמא ס'איז געווען צו שטארק, אבער אבער ווען ס'איז נישט קיין חבר, דעמאלטס געט מען שוין צוריק, מען הייבט זיך אן צו קריגן, איך דריי מיך אויס, איך, נו, ס'שטערט מיך אז מען רעדט אין בית המדרש, מען דארף האבן אביסעלע דרך ארץ, זאלסט וויסן אז מען קען נישט מקבל זיין נאר אז מען האט דרך ארץ, מען מוז נישט מקבל זיין פון מיר. איך רעד צו דעם דו הערסט מיך נישט אויס נאכאמאל מוזט נישט מקבל זיין פון מיר אבער זאלסט וויסן אזוי גיי צו איינעם נעם דעם טעלעפאן בוק זוך אויף איינעם אין די גאנצע טעלעפאן בוק איז דארט דא רבנים פון אויבן ביז אונטן דיינים פון אויבן ביז אונטן מוהלים שוחטים שדכנים בדחנים וואס דו ווילסט נעם איינעם און זיי מחליט אים גיי איך רעספעקטן איך גיי הערן וואס ער זאגט אז דו קומסט אין בית מדרש און דו רעדסט איז א שאד די צייט, נאר קודם כל ביסטו מבזה די בית מדרש, און ביסט מבזה, ביסט גורם אז מענטשן זאלן נישט קענען אויסהערן, און צושטערסט די גאנצע שיעור. מען קומט אין בית מדרש דארף מען זיצן בדרך ארץ, און איך פארלאנג עס פון אלע תלמידים אפילו ווען איך בין נישט דא, אז א גבאי לערנט פאר סיפורי מעשיות, אז א גבאי לערנט פאר שאלעשידעס, אויב איינער עט זיך דערוואגן צו רעדן אין בית מדרש, וועל איך אים ארויס ווארפן פון די קהילה. ס'מוז זיין דרך ארץ, אויב ס'איז נישט דא קיין דיסציפלין, איך האב דא געברענגט ר' מרדכי פאר מנהל, דא א חורבן, דא געווען א א גאנצע יאר האב איך נישט געהאט קיין מנהל, א כיתה, חרוב ונחרב, כ'האף קיינער וועט נישט ארויסגיין לתרבות רעה, כ'האף אזוי, איך האב געזאגט געב פאר יעדן קינד פעטש, א טאטע קומט מיר פרעגן וואס איז געשען די וואך, איין יונגל איז געווען שלעכט די גאנצע כיתה האט געכאפט פעטש, זאג איך פאר מרדכי איך בעט דיך ברחמים, ראטעווע מיך אפ דעם כיתה, א פרישע מלמד קומט אריין און מוז ער זיך האבן א שטיקל כח, האט ער נאך נישט קיין כח, נישט געווען קיין מנהל איז. חרוב געגאנגען א גאנצע כיתה, די אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן אלע זיין ערליכע אידן, מ'דארף רחמי שמים, כיתה גימל קינדער, ווייל א קינד וואס ער הערט נישט א ניין, ער ווייסט נישט אזא זאך יעצט קען איך נישט רעדן, יעצט רעדט מיין רבי, אזא איינער קען נישט אויסוואקסן א איד, ס'מוז זיין דרך ארץ, אז ס'איז נישט דא קיין דרך ארץ איז גארנישט דא, א טאטע וואס פארלאנגט נישט אינדערהיים פון זיינע קינדער דרך ארץ, א טאטע וואס זאגט נישט פאר זיינע קינדער יעצט קען מען נישט רעדן, זאל וויסן אז די קינדער דארפן רחמי שמים זאלן בלייבן אידן. איך פרעג א טאטע וואס די מעשה מיט דיין קינד, ער וואפלט זיך און ער שלאגט זיך, נאר מיין קינד איז אזא מין קינד, מען קען אים נישט זאגן ניין, זאג איך אים דו ביסט א קראנקע מענטש, האסט א יונגל פון כיתה ב', דו קענסט אים נישט זאגן ניין, דו קענסט אים נישט זאגן מען מוז פאלגן א טאטע, דו ביסט א מהרס, דיינע קינדער דארפן רחמי שמים, איך וויל נישט חס ושלום זאגן זיי זענען ארויס, איך וויל נישט זאגן די פארקערט, דארפן רחמי שמים מען זאל אויסוואקסן ערליכע אידן, מוז זיין דרך ארץ, די אלע שטובער ווערן לויזע שטובער. זאגט נישט קום גיי שטיי אויף ווען דו ווילסט קום גיי, מען קען נישט אנהייבן ביי די דרייצן יאר קען מען נישט אנהייבן זיך צו קריגן מיט א בחור יעצט איז שוין יעצט איז שוין מוזן יעצט שוין מוזן גיין געבן לאוו, אבער קליינע קינדער צוויי יעריגע קינדער דריי יעריגע קינדער פיר יעריגע קינדער פינף יעריגע קינדער מען מוז זאגן פאר קינדער מען מוז פאלגן א טאטע זאגט מוז מען א טאטע רעדט מען קען נישט ענטפערן אריין אין בעט יעדע זאך אז מען קומט אין בית מדרש מוז מען זיצן מיט דרך ארץ. ס'איז געווען אין ירושלים אויכעט, נישטא אזא זאך א גבאי רעדט, איך הער אויס נאר דער ראש ישיבה, דו ביסט א מחוצף, דו באלאנגסט נישט אין היכל הקודש, ס'איז דא גוט גענוג כיתות אין ברסלב פונקט פאר דיר, דאס איז ברסלב, א פלאץ פון עזות פנימער, וואס קיינער זאל מיר נישט זאגן וואס צו טון, איך זאג עס יעצט ווייל דו פארלערנסט סיפורי מעשיות און איך האב שוין פונקטליך געהערט ווי ס'האט אויסגעקוקט היינט, ער שמועסט און ער לאכט זיך אונטער, נעם אים שיק אים ארויס פון בית מדרש, ס'איז נישט דא אזא זאך אין היכל הקודש אז א גבאי לערנט פאר און איינער רעדט. נישט דא אזא זאך! און די זעלבע זאך אין חדר אין די סקול און איך זאג פאר די טיטשערס און מלמדים, עטס זענטס מיר נישט קיין גוטע טיטשערס און מלמדים, אויב דו רעדסט און מען רעדט אריין, נעם דיין פאקעט בוק, וואק ארויס פון קלאס, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא קיין אטאריטי, ס'מוז זיין אטאריטעט, ס'מוז זיין דרך ארץ, נאר אזוי קען מען מקבל זיין. ווער האט פארגעלערנט היינט אין פעולת הצדיק? מען זיצט שטיל אדער מען לאכט? אז מען זיצט און מען שמועסט אין די זייט איז עס די רבי איז נישט דארט ס'איז א שאד די צייט רייס אראפ די סיין אין היכל הקודש קענסט ארויף לייגן עפעס א עפעס נחל מעיינות הנחל אורות הנחל עפעס נחל פון ברסלב ס'מוז זיין דרך ארץ די הייליגע ר' זושא איז מסביר אז א מענטש ווייסט אלעס איז דער אייבערשטער איז איז. ס'איז גוט, ווען ס'איז גוט, ס'טוט מיר וויי, ס'טוט דיר וויי, אבער אז ס'איז גוט, קענסטו זאגן שקויעך אייבערשטער, דער הייליגער רב זאגט, כ'האב געכאפט א פראסק, מ'האט מיר צוגענומען א זון, ר' מאיר נתן, אבער איך זע ווער ס'האט מיר געגעבן דעם פראסק, איז יעצט ווי קומט אריין דער רבי, דאס הערט מען א מעשה, כ'פלעג עס הערן אין חדר, מיינע רביס האבן עס פארציילט אויף דער הייליגער ר' זושא, איך האב געטראכט ווי קען מען צוקומען צו דעם, ווי קען א מענטש צוקומען צו ר' זושא, ווי קען א מענטש צוקומען צו הייליגן רב, צו הייליגן דברי חיים, ווי קען א מענטש צוקומען צו דעם. ס'איז אויף אמאל קומט דער רבי, און דער רבי נעמט פשוטע מענטשן ווי אונז, גראביאנעס, גארנישעס, כ'ווייס נישט וואסערע נאך ווארט צו זאגן, און אונז זעמיר אויך לעבן מיט אמונה, וויסן רעג דיך נישט אויף, אלעס איז דער אייבערשטער, וואס האט פאסירט, און האלטסט אינמיטן א געשעפט און ס'איז חרוב געגאנגען, האסט פארלוירן געלט. ס'איז דער אייבערשטער, האלטסט אינמיטן קויפן עפעס, איינער האט עס אויסגעקויפט, איינער האט דיך געלא. ס'איז דער אייבערשטער, און אזוי יעדע זאך מיט די ווייב און מיט די קינדער און מיט די שכנים און מיט די משפחה און מיט זיך אליינס, ס'איז דער אייבערשטער, ס'איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער פירט אלעס, דער אייבערשטער מאכט אלעס, ס'איז א שאד צו זארגן, ס'איז א שאד ארום צו גיין דערביטערט, מוהרא"ש פארציילט, געקומען א איד צום חפץ חיים, אזוי געוויינט און ער זארגט און ער זארגט, חפץ חיים דו ווייסט, ס'איז אמאל געווען איינער. ער האט געכאפט א היטש מיט א שווערן זאק קארטאפל, און איינער האט אים ארויפגענומען אויפן וואגן, און ער האלט ווייטער דעם זאק קארטאפל אויפן פלייצע, זאגט ער אים לייג עס אראפ, זאגט ער ניין ער האט רחמנות אויף די פערד, ער וויל נישט אז די פערד זאלן עס שלעפן, זאגט ער אים די פערד טראגן דיך מיט די קארטאפל, ס'איז א שאד דיין איינגעבויגענע רוקן, ס'איז א שאד דיין ווייטאג. וואס זאגט דען די הייליגע חפץ חיים, וואס דאגה'סטו, דער אייבערשטער האט א פלאן פאר דיר, און דו גייסט ארום אהין און אהער טאמער ס'וועט זיין מאכן אזוי, אויב מ'וועט מאכן אזוי וועל איך מאכן אזוי, און אויב מ'וועט מאכן אזוי וועל איך מאכן אזוי, וואס דאגה'סטו, נעם אריין די אמונה, הייב אן חזר'ן אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, מוהרא"ש האט פארציילט אז עס איז געווען א צדיק, געזען אין אשר בנחל, ס'איז געווען א צדיק וואס האט זייער געליטן פון זיין ווייב און זיינע קינדער, און מען האט אים אלץ געהערט ווי ער חזר'ט זיך צו זיך אזוי וויל דער אייבערשטער, איך האב א חשד אז דער צדיק איז געווען מוהרא"ש, ווייל מוהרא"ש וואלט אים געשריבן אן א נאמען, היה צדיק היה צדיק גדול שהיה סובל מאשתו ומילדיו, והיה רגיל כל פעם לומר לעצמו, מיילא, אזוי וויל דער אייבערשטער, אזוי וויל דער אייבערשטער, אזוי וויל דער אייבערשטער, אזוי וויל דער אייבערשטער.

יעדער זאל טראכטן, צומאכן די אויגן און טראכטן, איך האב טענות אויף די אייבערשטער? איך וואלט דער, איך האלט אז דער אייבערשטער קומט מיר עפעס מער ווי איך, ווי איך האב? אה, יעצט ביסטו בעצבות. לב נשבר, כ'בין נישט ברוגז אויף קיינעם, איך בעט, הייליגער באשעפער העלף מיר, כ'בין אזוי ווייט פון דיך. און בשעת דער רבי האט עס געזאגט האט דער רבי זיך שוין אויפגעהויבן די די הענט, און רבונו של עולם, כ'בין אזוי ווייט פון דיך, רבונו של עולם, זיי מיך מקרב, רבונו של עולם, ווען וואס וועט שוין זיין מיט מיר, איך וויל זיך, איך וויל זיך שוין צוריקקערן צו דיך, רבונו של עולם, איך.

דרייט זיך ארום א אינגערמאן, א פשוט אינגערמאן, א ארבעטארער, און ביזי מיט זיין הויז און ביזי מיט זיין קאר, אבער אינעווענדיג די מח איז אים זייער זייער קלאר, די מח האט ער אזא שטארקע קלארע אמונה, האט נישט קיין טענות, די ווייב זאגט אים עפעס, נו, מען דארף נישט ענטפערן, מען דארף נישט ענטפערן, איך ווייס, ס'איז אלעס גוט, ס'איז אלעס גוט. איך האב עפעס געדארפט האבן, כ'האב געדארפט אנקומען היינט, כ'האף אז אלעס גוט. מוהרא"ש פלעגט אסאך פארציילן די מעשה פון די הייליגע חכמים פארציילן פון די הייליגע רבי עקיבא, רבי עקיבא, רבי עקיבא דאס דארף מען פארציילן פאר די קינדער אין חדר מלמדים. רבי עקיבא איז אנגעקומען אין א שטאט, ער קלאפט אריין, ער ער זוכט אכסניא, נישט דא קיין אכסניא, קיינער וויל אים נישט ארייננעמען, ער גייט אין וואלד, ער מאכט זיך א בעט, ער מאכט זיך א מיט צווייגן, קען נישט גיין, אמאליגע צייטן האסט נישט געקענט, האסט נישט געקענט פארן. האסט נישט געקענט פארן ביינאכט, האט זיך געמוזט אפשטעלן. שוין, ער האט געהאט א הינדעלע מיט זיך, א לעכט מיט זיך, און א אייזעלע, א אייזל פאר א קאר, א הינדל פאר א זייגער, און א לעכט פאר א לייט, קומט א קאץ, קומט א לייב, קומט א ווינט, פארציקט די לייב, פארציקט די אייזל, פארציקט די הינדל, און אויסגעלאשן די לעכט, און רבי עקיבא זאגט, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, שקויעך אייבערשטער, כל מה דעביד רחמנא לטבא, דעמאלטס איז עס געווען אין אראמיש.

אייבערשטער העלף מיך, שקויעך אייבערשטער. און שוין די גמרא פירט אויס, נאכדעם זענען אנגעקומען דארט רויבערס, וואלט ער ווען געווען אין א הויז וואלט מען אים אויכעט גע'גנב'עט, וואלט מען ווען געהערט. וואלט מען ווען געהערט די די אייזל מיט די הינדל מיט די לעכט, אזוי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, איך ווייס אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, מוהרא"ש ברענגט א א א מדרש, א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן ווען ס'גייט אויף אים אריבער יסורים, פארוואס? ווייל דאס ברענגט אים צום אייבערשטן, דאס ברענגט אים צום אייבערשטן. לאמיר זיך נישט נארן, ווען נעמט א מענטש א תהילים? כ'רעד נישט אנשי שלומינו ווער ס'איז שוין אריינגעגאנגען אין די שיעורים כסדרן, ס'איז א חלק פון די טאג, מקרא, משנה, יום תהילים, ווען נעמט ארויס א מענטש א תהילים פון שאנק? נו? לאמיר לאמיר רעדן אפן, ווען נעמט א מענטש ארויס א תהילים פון שאנק? ווען עפעס א צרה האט ער, סתם אזוי, ער גיט זיך אן עצה, ער גייט און ער קומט און ער פארט און ער מאכט, ווען נעמט ער א תהילים? עפעס שטערט אים, ער קען נישט דעקן די באנק, ער קען נישט באצאלן אין געשעפט, איינער שפירט זיך נישט גוט אינדערהיים, מען ווארט אויף א ישועה, קומט אויס אז די אז די די פראבלעם ברענגט דיך צום אייבערשטן, א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן אויף די יסורים, צריך אדם להחזיק טובה על היסורים, ווייל דאס שלעפט אים צום אייבערשטן. דאס ברענגט אים צום אייבערשטן, ער דערמאנט זיך נאכאמאל, כ'האב וואו צו לויפן, כ'האב וואו צו גיין, איך בין נישט קיין פארלוירענער, כ'בין נישט אליין, כ'האב דעם אייבערשטן מיט מיר, ס'נישט קיין חילוק ווער דו ביסט, נישט קיין חילוק ווי גרויס דו ביסט, ווי קליין דו ביסט, ווי נאנט דו ביסט, ווי ווייט דו ביסט, גיי אין א זייט, בעט דעם אייבערשטן. וויאזוי בעט מען דעם אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך? אונזער שפראך איז אידיש, רעד איך אידיש. איינער שפירט זיך מער באקוועם מיט א אנדערע שפראך, רעדט ער אויף א אנדערע שפראך. וואס זאגט מען פאר די אייבערשטער? וואס ס'ליגט דא, וואס ס'ליגט דא, וואס איז די וואס איז די וואס קוועטשט די מערסטע? הייליגער באשעפער, איך בין אזוי ווייט פון דיר. הייליגער באשעפער, ס'קומט שוין יעצט די חודש, קומענדיגע שבת, מ'בענטשט שוין עלול. זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מען זוכה זיין צו קענען פארן צום רעבין, דאס איז נישט פשוט, דאס זאג איך אלע מקורבים, אלע וואס זענען שוין געווען אין אומאן, און אלע וואס פלאנען צו פארן, און אויכעט פאר די פרויען, אלע פרויען זאלן וויסן, ס'איז ביטער שווער אז די מאן פארט אוועק, ס'איז ביטער שווער איבערצולאזן א.

א מענטש ווערט צופאלן, א מענטש ווערט צופאלן, און ס'איז דא פרויען וואס האבן זיי האבן מורא פון די מאמע, סיי די מאמע מיט טאטע, וואס זאל איך זאגן פאר מיין משפחה, וואס זאל איך זאגן פאר מיין משפחה, ווי ביסטו געפארן, קוקטס נישט אויף די אלע זאכן, בעטס דעם אייבערשטן מ'זאל זוכה זיין צו אנקומען צום רעבן, ס'איז א גרויסע זאך, מוז זיין אויף דעם מניעות, אזוי זאגט דער רבי, ווי גרעסער די זאך איז ביי די קדושה, מוז זיין אויף דעם מניעות, יעדער האט, יעדער האט זיין מניעה, די מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט. ס'קאסט געלט, ס'איז אבער א עצה אויף דעם, מ'קען גיין נאך געלט, און אפילו אפילו בארגן, ווען מ'האט נישט קיין ברירה קען מען אויכעט בארגן, א צווייטער האט מניעות אויף זיך אליינס, וואס הייסט, איך בין שוין געווען פאראיאר, דארף איך דאס יאר פארן, א צווייטער טראכט, מ'קען נישט אויסרעכענען יעדן איינעמ'ס קאפ וויי, אבער איין זאך קען מען זאגן, אז דער רבי האט מיך געברענגט צו האבן אמונה, דער רבי ברענגט מיך צו דביקות בהשם, דער רבי ברענגט מיך איך זאל טראכטן פונעם אייבערשטן, דער רבי ברענגט מיך איך זאל נישט, איך זאל וויסן וויאזוי צו לעבן. מ'קען רעדן וואס די רבי מאכט פון אונז, אונז זעמיר פשוט'ע מענטשן און די רבי מאכט פון אונז אזוי, ס'דא א שיחה אין חיי מוהר"ן ר' נתן, ר' נחמן טשערינער האט דאס מורא געהאט צו דרוקן, מ'האט מ'האט געלייגט א חלק אין די השמטות, קוקן פון אונטן, כ'האב מענטשן וואס זענען געלעגן אין שאול תחתית, וואס אויב וואלט ווען געווען א טיפערע פלאץ פון די שאול תחתית וואלט מען געדארפט פאר זיי גראבן א טיפערע פלאץ פון שאול תחתית. און איך האב זיי מקרב געווען צום אייבערשטן אז זיי האבן זיך נישט צו שעמען פון וכו' פון צדיקים בדורינו וואס אין רעבנ'ס צייטן זאלסטו גיין קוקן ווער האט געלעבט אין רעבנ'ס צייטן אזאנע הייליגע צדיקים ר' זושא און אלע הייליגע צדיקים וואס האבן געלעבט אין רעבנ'ס צייטן כ'האב מענטשן וואס זענען געווען אין שאול תחתית וואלט מען ווען געקענט אראפגראבן טיפער א לשון פון רעבן וואלט מען ווען געקענט אראפגראבן נאך א טיפערע שאול. וואלט מען געדארפט דארט וואלט מען זיי באלאנגט די טיפסטע פלאץ בעלי עבירה און איך האב זיי מקרב געווען און זיי האבן זיך נישט צו שעמען פון צדיקים דאס גייט דאך ארויף אויף אונז אונז זעמער אזוי ווייט אבער דער רבי ברענגט אונז אזוי נאנט צום אייבערשטן א השגה א פשוט'ער אינגערמאן ער שטייט אויף צופרי ער גייט ארויס פון שטוב און ער שפאצירט אביסל אויף די גראז און ער זאגט רבונו של עולם איך הייב אן דעם טאג העלף מיך ארויס כ'זאל האבן א שיינע טאג היינט דאס איז דאך א השגה פון צדיקים.

און דער רבי נעמט מיך, מענטשן וואס זענען אזוי אראפגעפאלן, און דער רבי הייבט אונז אויף, רעד צום אייבערשטן, זאג רבונו של עולם העלף מיך, הייליגער באשעפער איך, הייליגער באשעפער, זיי נישט ברוגז אויף מיך, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, וואו, א מענטש טוט תשובה, מ'האט נישט קיין השגה וואס דער אייבערשטער האט ליב א איד, א איד טוט תשובה. די דייקא א מענטש וואס איז אראפגעפאלן און ער זאגט פארן אייבערשטן הייליגער באשעפער איך גיי זיין וואויל איך גיי זיין גוט העלף מיך, דו ווייסט וואס טוט זיך אפ מיט דעם, דו ווייסט וואס טוט זיך אפ מיט דעם, א מענטש איז אזוי צובראכן און האלט אז איך בין שוין סיי ווי גארנישט, איך האב שוין מחלל שבת געווען, איך האב שוין געגעסן נבילות טרפות, און איך בין. איין סעקונדע נעמט צוריק צו קומען צום אייבערשטן, איין סעקונדע הייליגער באשעפער זיי מיר מוחל, בשעתא חדא ברגעא חדא זאגט די זוהר הקדוש, א סעקונדע א מענטש טראכט נאר האט א הרהור תשובה, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, ער קען עס דאך אפילו נישט אויספירן מכח אל הפועל ווייל ער איז אין די קליפות, און עס איז אים אזוי שווער ארויס צו קומען, איך האב א. איך בין אראפגעפאלן, איך בין אין א פלאץ, איך בין א, איך בין מיט חברים און מיט פרענדס, און איך בין אוועקגעפאלן, אבער ער טראכט א מחשבה פון תשובה, נעמט אראפ די גאנצע עבר, אלעס וואס איז געווען, פון יעצט דארף מען שוין ווייטער, אזא רבי זאגט קום אויף אומאן, איך פאר אויף אומאן, שטייען מיר יעצט שוין אפאר וואכן פאר די הייליגע טעג, לאמיר זיך יעצט אויפרישן, פאלגן די הייליגע רבי יעדן טאג אפאר מינוט, זיך מאכן א קביעות, אפאר מינוט איך גיי רעדן צום אייבערשטן, א מינוט, צוויי, איך גיי רעדן צום אייבערשטן, איך זאג עס פאר די אינגעלייט דא אין שטעטל, עטס וואוינט שוין אין שטעטל, די שטאטישע מענטשן טראכטן איך גיי האבן א פעלד, וואלט איך געהאט א וואלד, וואלט איך האבן, איז דא א ניגון אין חב"ד, וואלט איך האבן גאלדענע פליגלען, וואלט איך צו דיר געפלויגן, וואלט איך האבן א גאלדענע פינגער, וואלט איך צו דיר געגעבן, וואלט איך האבן גאלדענע. וועסלען, וואלט איך צו דיר געשווימען, וואלט איך האבן גאלדענע רעדער, וואלט איך צו דיר געפארן א חב"דסקע ניגון, וואלט איך האבן, וואלט איך ווען געהאט א פעלד מיט א מיט א מיט א עפל בוים, מיט א מיט א מיט א גראז, וואלט איך וואלט ווען גערעדט צום אייבערשטן. רבותי, עטס וואוינט דאך שוין דא אין שטעטל, מען האט דאך געעפנט דא אזא שיינע קהילה, אזא שיינע פלאץ, יעדער האט דאך גראז מיט ביימערלעך, מאכט זיך א קביעות, מאכט זיך א קביעות, איך רעד ביי שלש סעודות פון דעם אז א יונגערמאן זאגט מיר יעדן צופרי ווען איך שטיי אויף פאר איך גיי אין מיין קאר, איך וואק ארום ווי די גראז איז געשניטן, וואק איך ארום, איך טראכט מארגן גיי איך רעדן, מארגן גיי איך רעדן, דאס טו איך, איך וואק איין מאל ארום מיין פעלד צופרי, שוין יעצט גיי איך אין די קאר ווי איך דארף לויפן, איך רעד, איך גיי איך שפאציר אויף מיין גראז, מיין מיט ארום, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער איך וויל זיך אומקערן צו דיר, הייליגער באשעפער איך וויל זיין נאנט צו דיר, דאס איז דאס איז די. דאס איז דביקות בשם. וואס איז דביקות בשם? א חאלאט? כ'האב געזאגט פאר איינעם אז איך וויל אים אויפנעמען פאר מלמד, זאגט ער מיר וויאזוי אזוי מיט די קורצע ערמלען? זאג איך, א חאלאט קען מען קויפן, כ'קען דיר געבן די נאמען ווי מען קויפט חאלאטן, און קאלאטשן קען מען אויכעט קויפן, און א ש טיכל קען מען נאך אויכעט היינט קויפן, אבער נישט דאס איז דביקות בשם. נישט דאס איז די דביקות בשם. מענטשן טראכטן וואס הייסט א רגישות'דיגע אינגעלייט דא אין די קהילה מיט די שיינע קארס און שיינע הייזער, נישט דאס איז דביקות בשם, א אלטע קאר, נישט דאס איז דביקות בשם, סקאטש טעיפ אויף גלעזער, נישט דאס איז דביקות בשם, איינער וואס זיצט האלב אויפן בענקל, דביקות בשם איז איינער וואס טראכט פונעם אייבערשטן. דאס איז דביקות בהשם, ער טראכט פונעם אייבערשטן, טראכט נאך א סעקונדע, ס'דא א באשעפער, לערן, ס'דא א באשעפער, גייט עס טראכטן נאך א סעקונדע, ס'דא א באשעפער וואס איז מחיה די גאנצע וועלט, גייט עס טראכטן נאכאמאל, ס'דא א באשעפער, דאס איז דביקות בהשם, און אפילו איך בין אראפגעפאלן. איך בלייב מיטן אייבערשטן. מוהרא"ש פלעגט זאגן, וואס איז דביקות? דביקות בהשם, דביקות בהשם, דבוק צום אייבערשטן. דבוק איז צוזאמגעקלעבט. נעמסט צוויי פעיפערס מיט גלו, שמירסט אן גלו, לייגסט עס צוזאמען, דאס איז דבק, דבוק. יעצט פרוביר עס צו צורייסן. קיין, כ'קען נישט. כ'קען עס נישט עפענען, ס'איז צוזאמגעקלעבט. וואס געשעט אז דו ווילסט עס יא צורייסן? גייסט עס יא צורייסן? גייט זיך אפרייסן א שטיקל פון דעם.

דער עיקר איז מבטן שאול שועתי, מבטן שאול שועתי, יונה הנביא געוואלט אוועק לויפן פון ארץ ישראל, האט ער אינזין געהאט, האט ער אינזין געהאט לטובה פון די אידן, ער האט נישט געוואלט גיין זאגן מוסר פאר די גוים, ער האט געטראכט ס'וועט ארויסקומען פון דעם א קיטרוג, אויב ער וועט זאגן מוסר פאר די גוים, די גוים וועלן זיכער פאלגן, וועט דאך נאכדעם זיין א מורא'דיגע קיטרוג אויף אידן, האט ער געטראכט א תורה ער לויפט אוועק פון ארץ ישראל, און די נבואה איז נאר חל אין ארץ ישראל, אבער מען דארף פאלגן די אייבערשטער. שוין, בקיצור די גאנצע מעשה, מען זאגט דאך עס יום כיפור ביי די הפטורה, די שיף האט זיך אנגעפאנגען צו וואקלען, און די אלע גוים האבן געזאגט אויפן שיף מען מוז מאכן דא א חשבון הנפש, עפעס גייט דא פאר, איינער דא דא א זינדיגע מענטש אויפן שיף? האט יונה געזאגט, דארף נישט מאכן קיין גורל, איך בין זינדיג, נעמטס מיך אן, און ווארפטס מיך אריין אין וואסער, וועט איר זען, זענען זיי זייער דערשראקן, וואס הייסט אריינווארפן א מענטש אין וואסער, זאגט יונה, פרובירט, טונקטס מיך אריין אין וואסער קודם, כאפטס מיך אן מיט די הענט, טונקטס מיך אריין אין וואסער מיט די פיס, און זען, מען לייגט, מען טונקט אים אריין אין וואסער, דער שטורעם האט זיך געענדיגט, האבן זיי אים צוריק אריינגעשלעפט, האט זיך נאכאמאל אנגעפאנגען, ס'האט אויסגעקוקט די שיף ווערט צובראכן, נאכאמאל איינגעטונקען, ס'איז געגאנגען אפאר מאל, פרקי דרבי אליעזר זייער שיין אויסגעשמועסט די גאנצע מעשה מיט יונה. האט אים אריינגעווארפן אין וואסער, איז געקומען א גרויסע פיש האט אים איינגעשלינגען, אראפגעגאנגען ביז אונטן אונטן אונטן אין שאול, איז דאך דא א פסוק אין יונה, מבטן שאול שועתי אליך שמעת שועתי אליך שמעת קולי, פון די בטן שאול, האט דער רבי געזאגט פאר רבי נתן דאס איז מען דארף נישט זיין אין א פיש, און מען דארף נישט זיין יונה הנביא, נאר פשוט א מענטש וועלכע איז אראפגעפאלן אין שאול תחתית, ער איז אראפגעפאלן אין שאול תחתית, ער איז געגאנגען טון אן עבירה. זיך באהאלטן מיט אן עבירה, רבונו של עולם, ביז יעצט אין בטן שאול, שריי צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער ראטעווע מיך, הייליגער באשעפער ברענג מיך צוריק צו דיך, הייליגער באשעפער איך וויל תשובה טון, דער רבי האט אונז געגעבן א תיקון הכללי, מען דארף רעדן פון דעם אויך אמאל, מענטשן מיינען דאס איז נאר געמאכט געווארן אומאן, פארן אויף אומאן, דארט די צען קאפיטלעך תהלים, דער רבי זאגט בפירוש ליקוטי מוהר"ן אז א טאג עס פאסירט א מענטש פאלט אראפ, מענטשן זענען אדורך געפאלן מקרה לילה, נעם די צען קאפיטלעך און זאג עס. מוהראש האט איינגעפירט ביי אונז אין בית המדרש היכל הקודש ווי ס'איז דא א מנין שחרית נאך עלינו ביום ההוא השם אחד ושמו אחד ס'איז דא א קדיש, זאגט מען קדיש, מכתם לדוד מכתם לדוד מען הייבט אן מכתם לדוד און איינער פרעגט וואס וואס פארוואס אין היכל הקודש זאגט מען נישט הריני מקשר און איבעראל הערט מען הריני מקשר מען זאגט צופרי הריני מקשר און עס גייט ארויף אויפן גאנצן טאג מען איז זיך מקשר מיטן רבי'ן פארן דאווענען פאר און ס'גייט שוין ארויף אויפן טאג.

דא מענטשן וואס האבן געמאכט אייגענע תיקון הכללית. ליצים. ס'נישט הערן אלע סארטן זאכן און שפעטן אויפן רבי'ן, וואויל איז דער מענטש וואס הערט עס נישט, וואויל איז דער מענטש וואס האט אמונת חכמים, תמימות ופשיטות, נעם די צען קאפיטלעך תהלים, ווייסט ער האט ער אויסגעמעקט וואס איז געווען, הייבט זיך אן א דף חדש, א נייע בלעטל. דאס איז דער רבי. ער נעמט אונז און ער מאכט אונז אז די מעשות פון ר' זושא, די מעשה פון הייליגן צאנזער רב, די מעשות פון צדיקים וואס האבן געוויינט, געלעבט מיטן אייבערשטן, געבעטן דעם אייבערשטן, איך גיי עס אויך טון, די אייבערשטער העלפן אז מ'פאלגט דעם רבי'ן, און אז ס'גייט אריבער שוועריגקייטן אויף א מענטש זאל ער וויסן ער קומט אפ מיט דעם. פארציילן נאך א מעשה, ס'איז מוצאי שבת, די הייליגע ר' זושא האט זיך אמאל האט זיך אמאל איינגעשלאפן פון פון פון. איינגעשלאפן און עס חלומ'ט זיך ווי ער גייט ארויף אויבן אין עולמות עליונים און מען פירט זיין נשמה און ער זעט גיהנום, א געלע גיהנום און א רויטע גיהנום, ס'איז געפערליך, געפערליך, געפערליך, געווארן אזוי דערשראקן פון די גיהנומ'ס, אינמיטן קומט א מלאך און די מלאך קלאפט אים, זושא דאס איז נישט פאר דיר, זושא דו האסט א ווייב, דו האסט א גענענדל, זי טשעפעט און טשעפעט און טשעפעט אזוי, ער האט זיך אויפגעוועקט.

מיט די פדיונות. האט מוהרא"ש געזאגט, בעל שם הקדוש פלעגט אהיים קומען נאך א טאג, פרעגט אים די ווייב נו, וועם האסטו היינט בא'גנב'עט, מיט ברכות, מיט פדיונות, מיט לגיונות? נישט געענטפערט. נישט געענטפערט. בעל שם הקדוש קומט אהיים, מוהרא"ש פארציילט די מעשה פון די בונדלעך, א באקאנטע מעשה, אז בעל שם הקדוש האט געהאט א תלמיד א ארע ארעמאן, ממש גארנישט געהאט,

האסט א קישן? יא, א קישן האב איך. א קישן א דעק, א פארשימלטע, א אלטע, ווייסט ארעמאנ'ס קישן און דעק, ער האט עס שוין נישט געוואשן פאר א יאר צייט, זאגט אים בעל שם הקדוש, געב א פדיון. דו מוזט עפעס געבן צו באקומען די ישועה. ער קומט אהיים מיט די קישן מיט די דעק, און די בעל שם טוב'ס ווייב פרעגט אים, וועם האסטו היינט בא'גנב'עט? וואס האסט צוגענומען פון א איד א קישן מיט א דעק? ביסט א רויבער? בעל שם הקדוש האט נישט געענטפערט. גייט נישט דורך אפאר מינוט. קומט אריין א גוי צו דעם איד מיט א גאנצע זאק בונדלעך און ער שרייט אים, דו שמוציגע איד, דערטי דזשו, איך האב געקויפט בונדלעך און איך קאך עס שוין אפאר טעג און ס'ווערט נישט געקאכט! ווארפט אים עס אריין, איז געווען אזוי אין כעס דער גוי, וויאזוי קען זיין א בונדל זאל נישט ווערן געקאכט? בונדלעך, מען קאכט עס און קאכט עס טעג און טעג! גיבט אים עס אוועק. דער איד קען זיך עפענען אויף, זעט ער ס'איז א זאק פערל! נו, קאך פערל, וואס וועט געשען? עס בלייבט פערל, קענסט גארנישט טון מיט א פערל, נישט קיין עס איז נישט קיין בונדלעך, שוין רייך געווארן, שוין געגאנגען צום בעל שם הקדוש און און און זיך באדאנקט. נעקסטע וואס איך וואלט ארויסברענגען, אויף רב זישע, ער האט זיך אויפגעוועקט, ער האט זיך אויפגעוועקט פון די שלאף, און ער זאגט, נישקשה, ער האט געזאגט, מוהראש, גענענדל נאך, גענענדל נאך. כ'האב נישט קיין, נישט ער האט געטשעפעט זיין ווייב, צדיקים האבן נישט געטשעפעט, אבער ער איז געווען גרייט יא צו שרייען, מיין ווייב וועט ווייטער בלאזן אויף מיך און ווייטער האבן טענות, איך ווייס אז איך קום אפ מיט דעם, ווען א מענטש האט א בזיון, דער רבי זאגט לפעמים מתחלף בזיון, א בזיון קען אמאל ראטעווען א מענטש'ס לעבן. ראטעווען א מענטש'ס לעבן, א מענטש ווייסט נישט וואס ווארט אים אפ, ס'איז א גזירה, די ווייב האט דיך אנגעגאסן, די ווייב האט דיך אנגעשריגן, די שווער האט געשריגן אויף דיר, כ'ווייס נישט ווער ס'האט געשריגן אויף דיר, מען ענטפערט נישט צוריק, די אייבערשטער העלפן אונז זאמיר לעבן מיטן הייליגן רבינ'ס עצות, עמיר זוכה זיין, מען וועט נישט וויסן וואס מיינט שלעכט. וועט נישט וויסן חייבין לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ס'גוט אוי די די די די הייליגע קדושת לוי האט געזינגען מזרח די מערב די צפון די דרום די מעלה די מטה די די די די אז ס'גייט מיר גוט איז עס די

ברור! ברור! נאך אסאך התבודדות, נאך אסאך התבודדות איז מיר געווען ברור אז מוהראש וואלט נישט געפארן קיין אומאן א חודש פאר ראש השנה! ברור! ס'איז דאך געווען די לעצטע פאר יאר, מענטשן ווערן דערשראקן, מ'גייט פארשפארן אוקריינע, מ'געט זיך א הייב אויף פאר א חודש! א בחור פארציילט מיר ער קומט פון א עכטע שטוב, פון א עכטע ברסלב'ער שטוב, ער לערנט דא אין ישיבה, האט ער שוין געהערט אז ביי זיי פלאנט מען שוין אויך, דער ווייסט זיין שוואגער פלאנט שוין צו פארן א צוויי וואכן פאר ראש השנה, פרעגט ער די מאמע וואס וואס איז פשט, וואס איז פשט, די איידעם, די איידעם פארט שוין צוויי וואכן פארדעם, זאגט ער וואס איז, וואס פארגינסטו נישט פאר אונזער שוועסטער צוויי וואכן אביסל זיך מנוחה, שוין, טאקע דעמאלטס פעלט טאקע אויס, סאו אלע זאלן טאקע פארן א חודש פארדעם אויב טאקע די מצב איז אזוי. אויב די מצב איז אזוי זאל מען פארן א חודש פארדעם, אבער אין היכל הקודש איז די מצב אנדערש, יעצט האט מען געמאכט א א איך בין דורך געגאנגען דעם גאנצע ליסט פון היכל הקודש אלע אינגעלייט וואס בלאנגען דא די קהילה, ס'איז נישט דא קיין פערצענט, ס'איז דא יחידים אבער ס'איז נישט קיין פערצענט, א פערצענט איז איינס פון הונדערט, אז לאמיר זאגן ס'איז דא פיר הונדערט אינגעלייט וואס פאררופן זיך דא אין א חלק פון די קהילה, ס'איז נישט דא קיין פיר. נישט דא קיין פערצענט וואס קומען ביי אונז אין אונזער קיבוץ אין אומאן וואס די ווייב איז מתנגד אויף דעם. דו הערסט וואס גייט פאר? יעצט גיי אין די אנדערע כיתות איז איז דא א גרויסע חלק וואס וואס די ווייבער זענען מסכים אז מען זאל פארן. אבער רוב בריוון קומען מיט עפעס מורא'דיגע מניעות, און די ווייב האט נישט געלאזט, און האט יא געלאזט, נישט געלאזט. ברוך השם אז מוהרא"ש האט אוועקגעלייגט א איינגעפלאנצט אזוי שטארק דא די זאך פון שלום בית, אז מען לעבט אזוי שיין אינאיינעם, און די ווייב ווייסט דאס, און די ווייב וויל מיין מאן זאל פארן אויף אומאן, און אונז מיר פארן די פאר טעג פארדעם, מאנטאג נאכט, דינסטאג.